זאג וואס דיין עמורדזשענסי איז און ווארט ווילאנג מער עדווענס קומט אן בשעת דו גיסט די טריטמענט. דאס אלעס איז נאר ביז הילף קומט אן אז מען זאל נישט אנקומען צו א פעישענט חס ושלום וואס מען קען שוין אפשר נישט רעטעווען. טריטמענט פאר אן עלערדזשיק ריעקשאן און פאר א סעווער עלערדזשיק ריעקשאן ווי אנאפילעקסיס. ווען א מענטש באקומט אן עלערדזשיק ריעקשאן, די ערשטע זאך, ווילאנג ס'איז נאך א מיילד עלערדזשיק ריעקשאן, איז דא אווער די קאונטער מעדיקעישאנס, ס'ווערט אנגערופן בענעדריל. בענעדריל וועט אפסלאוען די ריספאנס פון די באדי פון אלערדזשיק ריעקשאן. געווענטליך ביי א מיילד אלערדזשיק ריעקשאן וועט די בענעדריל זיין גענוג אויף צו ווארטן ווילאנג הצלה קומט אן, אויף צו ווארטן ווילאנג מ'גייט צום דאקטער. דאס איז אלעס גוט ביי א מיילד אלערדזשיק ריעקשאן, שוואכע אלערדזשיק ריעקשאנס. ביי מער שטערקע אלערדזשיק ריעקשאן, ביי אנאפילעקסיס, ביי אנאפילעקטיק שאק, אבוויעסלי די ערשטע זאך דארף מען רופן הצלה, ניין וואן וואן, מאכן זיכער מען קומט אן ווי שנעלער אין שפיטאל פאר פורדער טריטמענט, ווייל א מענטש האט נישט צו לאנג צייט, ווילאנג חס ושלום מען קען אויסגיין, און חס ושלום דאס ערגסטע, און שטארבן. ווילאנג הילף קומט אן, און אויב די פעישענט רעדט צו דיך, און ער קען אליינס עסן און שלינגען, טריי אים צו געבן בענעדריל מיט א לעפל, אויב קען נישט די פעישענט געהעריג רעדן, און קען נישט די פעישענט געהעריג אטעמען, געב אים גארנישט. געווענטליך וועט די פעישענט זיין פרעסקרייבד ביי זיין דאקטער מיט א עפי-פען. א עפי-פען נעמט מען, מען האלט עס ביי די, מען האלט עס אן ביי די סענטער פון די פען, מען נעמט אראפ די סעיפטי לאק, און מען לייגט עס אריין אין די טיי פון די מענטש, די מוסעלן, די גרויסע מוסעל פון די פיס פון די מענטש, מען דארף נישט אראפציען די הויזן, אויף די הויזן קען מען עס טון און מאכן זיכער אז גארנישט ליגט נישט אין די טאש בשעת מען שטעכט עס אריין. מען שטעכט עס אריין אינעווייניג, מען האלט עס אן אין די מוסעל פאר בערך צען סעקונדעס, און נאכדעם נעמט מען עס ארויס און מעסאדזשט דעם פלאץ, און מען ווארפט אוועק די פען סעיפלי. נאכדעם וואס האסט געגעבן די עפי-פען און הילף איז נאך אלץ נישט אנגעקומען און ס'ווערט נישט בעסער פארן פעישענט, אויב איז דא נאך א עפי-פען צום געפינען, און פארשטייט זיך מ'רעדט פאר די פעישענט וואס איז פרעסקרייבד ביי די דאקטער מיט א עפי-פען, קענסטו געבן נאך אן עפי-פען, אויב ס'איז נישט דא קיין נאך א עפי-פען קענסטו נוצן אויב ס'איז דא פאר אייך אינדערהיים, אויב ס'איז דא ביי אייך אינדערהיים, זייער אסאך מענטשן האבן עס ביי זיך אינדערהיים, דאס ווערט אנגערופן א נעבעלייזער, א נעבעלייזער מיט עלביוטעראל. געב פארן פעישענט א נעבעלייזער אריינצואטעמען מיט עלביוטעראל וואס דאס קען העלפן אויסשפרייטן די לונגען ער זאל קענען בעסער כאפן די אטעם און קענען בעסער אטעמען פארשטייט זיך ביז הילף קומט אן. די טריטמענטס וואס אונז האבן מיר יעצט געזאגט פאר אלערדזשיק ריעקשאן איז זייער וויכטיג מען זאל וויסן אז ס'קען ווערן ווערינג אף דאס מיינט ווען מען געבט פאר א מענטש א עפיפען צו ווען מען געבט פאר א מענטש עני פון די טריטמענטס דאס איז נאר א בענד-עיד פאר די פראבלעם די פראבלעם איז נאכנישט אוועקגעגאנגען. מען קען נישט געבן פאר א מענטש א עפי פען און זאגן גיי שלאפן. מען קען נישט געבן פאר א מענטש א עפי פען און זאגן גיי אהיים. ווייל איינמאל די עפי פען ווערס אףף, חס ושלום, קומט צוריק די זעלבע ריעקשאן און אפילו ערגער, און חס ושלום, דאס ערגסטע קען פאסירן. ממילא, הילף דארף ווייטער קומען, קענסל נישט קיין הצלה, קענסל נישט קיין ניין וואן וואן, ס'איז זייער וויכטיג די פעישענט זאל נאך אנקומען אין האספיטאל פאר פורדער טריעטמענט און מאכן זיכער אז די פראבלעם איז אוועקגענומען געווארן.